מלכים ב' פרק י"ט איז אונז האלטן אינמיטן די מעשה אז ס'געקומען דער רבשקה וואס ער האט מחרף און מגדף געווען זאגט די אייבערשטער וועט נישט העלפן געזאגט פאר די שלוחים פון חזקיה זיי זענען געקומען צו חזקיה המלך מיט צוריסענע קליידער און געזאגט די מעשה האט ער געהערט די גרויסע דיבורים די חירוף וגידוף האט ער זיך צוריסן די קליידער און זיך אנגעטון א שק געקומען אין בית המקדש און ער האט געשיקט די שלוחים אליקים און שבנא און נאך זקני כהנים אויך אלע אנגעטון שקים און געשיקט צו ישעיה הנביא. כדאי צו געדענקען, אונז גייען באלד לערנען ישעי' נאך ספר מלכים, די ספר מלכים איז די היסטאריע פון די גאנצע ס'הייסט זמן המלוכה יא, פון יהושע בן פון דוד המלך ביז סוף די תקופת המלוכה, בעצם די אלע נביאים וואס אונז קענען, די גרויסע נביאים, ישעי', ירמיה, די קליינע, הושע, די גאנצע תרי עשר, בעצם אלע באלאנגען מער ווייניגער אין א פארט פון די מלכים, בעיקר ישעי' הנביא, ווי ער דערנער קען די הקדמה אנהייב רעדט פון די זמן פון חזקיה פון נאך מלכים אין די תקופה און אין די פרק בעצם די גאנצע פרק שטייט אויך געשריבן געדרוקט אין ספר ישעיה כמעט ווארט פאר ווארט ס'דא חילוקים אבער זעט אויס דאס איז א פארט פון די נבואה פון ישעיה און דא לערנט מען שוין א נבואה פון ישעיה הנביא איז איז חזקיה האט געשיקט א שליח פאר ישעיה זאגן אז ס'איז גרויסע צרה זאגט ער כה אמר חזקיהו איז א יום צרה תוכחה ונאצה ס'הייסט ער איז מנאץ את השם און ער זאגט אזא לשון כי באו בנים עד משבר וכח אין ללדה מ'האלט שוין ביי די ביי כמעט ביים געבוירן איז אזא מקשה לילד מען ווייסט נישט וואס צו טון בעסיקלי איז א ביטוי פאר א גרויסע צרה און ער זאגט אפשר וועט די אייבערשטער העלפן די אייבערשטער וועט הערן וואס רבשקה רעדט ער איז מחרף אלהים חי און די אייבערשטער וועט לכבוד דעם רחמנות האבן און זיך נוקם זיין למען שמו און ער בעט פאר ישעי' בעט מען זאל מתפלל זיין בעד השארית און זיי מתפלל פאר די פאר אידן וואס זענען געבליבן אין שבט יהודה אז זיי זאלן נישט חרוב ווערן פון סנחריב. שוין איז זענען זיי געקומען צו ישעיה און ישעיה האט זיי געענטפערט א געוואלדיגע גוטע נבואה זאגט כה תאמר אל אדוניך אזוי זאלט ענק זאגן פאר חזקיה המלך כה אמר ה' האב נישט מורא פון וואס דו האסט געהערט אז די נערי מלך אשור זענען מיך מגדף וועסט וויסן איך וועל אריינלייגן א רוח און ער מלך אשור וועט הערן א שמועה ושב לארצו ער וועט הערן אז ער דארף צוריק פארן אהיים ער גייט צוריק פארן און דארט וועט ער שטארבן והפלתיו בחרב בארצו, דאס איז די נבואה פון ישעיה, און יעצט לערן אונז וויאזוי ס'איז מקוים געווארן די נבואה פון ישעיה. ס'איז אזוי, רבשקה גייט צוריק אהיים צו צו לכיש, גייט דאך צוריק ווי די מלך אשור האט איבערגעלאזט, דערווייל האט ער געדארפט פארן קיין לבנה, האט ער געהערט אז דארט שלאגט זיך סנחריב, איז ער געקומען דארט, און מ'האט געהערט א שמועה אז תרהקה, דער קעניג פון כוש, איז ער געקומען זיך שלאגן מיט מלך אשור, ס'הייסט במקומו האט אויך מורד געווען און בעצם לכאורה דאס מיינט עס אז ער גייט דארפן צוריק פארן סנחריב דארף זיך מטפל זיין מיט יענע מלחמה. אינצווישן אבער הערן אונז נאכאמאל נאך א שליחות, די זעלבע מעשה נאכאמאל כעין זה, וואס דער מלך אשור שיקט צו חזקיה און ווי חזקיה איז מתפלל און נאכדעם גייען אונז לערנען וויאזוי דער מלך אשור האט טאקע פארלוירן די מלחמה מיט חזקיה, טאקע כובש געווען אסאך פון ארץ ישראל אבער ירושלים האט ער נישט געקענט אייננעמען און ער האט געדארפט אהיים. פארן אין די היים איז ער טאקע געהארגעט געווארן צום סוף איז קודם האט לערנען אונז די מעשה שליחות מלאכים ער האט געשיקט מלאכים מלך אשור מלאכים צו חזקיה אזוי זאל מען זאגן פאר חזקיה לאז דיך נישט אל ישיאך אלקיך לאז דיך נישט פון די גאט כביכול חלילה וואס דו ביסט דיך בוטח אויף אים זאגט די אייבערשטער ס'הייסט אפשר האט ער אפילו געהערט פון נביא פון ישעיה וואס זאגט לא תנתן ירושלים ביד מלך אשור ירושלים גייט נישט זיין פאלן פאר אשור קוק, זאגט ער, די זעלבע זאך וואס ער האט געזאגט פריער בעצם, האסט דאך געהערט וואס די אלע אנדערע מלכים ארום און ארום, זיי האבן אלע א געהאט געטער, זייערע געטער האבן עפעס געראטעוועט, און ער רעכנט דא אויס מלך חמת, מלך ארפד, מלך לעיר ספרוים און אזוי ווייטער, קיינער האט זיי נישט געהאלפן. איז מלך איז חזקיה האט גענומען די בריוון, און האט זיי צוריסן, און געגאנגען צום אייבערשטן, און געגאנגען צום בית המקדש, און האט דארט שטייט ויפרשהו חזקיהו לפני ה', ער האט אויסגעשפרייט די בריוון, דאס הייסט ער האט געוואלט ווייזן פאר דער אייבערשטער, קוק דער מבזה את שמך, זאלסטו העלפן. און אזוי זאגט א תפילה, שטייט דא די תפילה וואס חזקיה האט געדאווענט, השם אלקי ישראל יושב הכרובים דו ביסט די איינציגסטע אמת'דיגע גאט, הער אויס וואס סנחריב האט געשיקט דא א בריוו לחרף אלקים חי, און ער זאגט סנחריב און חזקיה פירט אויס זייער שיין, יא, טאקע גערעכט איז ער, סנחריב, די אלע אנדערע געטער האבן נישט געראטעוועט זייערע מענטשן, פארוואס נישט? ווייל זיי זענען נישט קיין געטער, זיי זענען מעשי ידי אדם, אבער דו ביסט דאך יא א גאט, העלף אונז, וידעו כל ממלכות הארץ אז דו ביסט טאקע כי אתה אלהים לבדך אז דו ביסט די איינציגסטע אמת'דיגע גאט. און ישעיה האט כאילו ער שיקט א ענטפער פון די תפילה, שיקט ישעיה הנביא צו חזקיה המלך און זאגט כה אמר ה' איך האב געהערט דיין תפילה וואס דו האסט מתפלל געווען און אזוי גייט געשען די אייבערשטער זאגט און ער זאגט אזוי בנוסח פון ישעיה בזה לך לעגה לך בתולת בת ציון מען האט געלאכט פון דיך בת ירושלים אבער אויף וועם האט מען געלאכט אויף וועם איז מען מחרף פון גאט פון קדוש ישראל און ער לייגט ארויף ווי סנחריב רעדט פון זיינע מלאכים ווי איך האב פערד און וואגענעס און איך קען אפשניידן די ביימער און איך קען אלעס טון. זאגט דער פסוק, זאגט ישעיה אבער, דו וועסט ווערן גארנישט, און ער לייגט אסאך מליצות דא וואס איך קען נישט יעצט מפרט זיין אלע, אבער איך וועל דיך אריינלייגן א א רינג אין דיין נאז, איך וועל דיך אהיימשלעפן, בקיצור, דו האסט דאך דיין גאנצע גאות, איינע פון די ישעיה נביא'ס מאטיוון אין גאנצן ספר, דער מענטש, דער סנחריב ער האלט זיך זייער גרויס, ער קען אלעס כובש'ן, און דער אייבערשטער קען אים מיט איין דריי, אזוי ווי א גראז קען ער אים פארברענען, קען ער אים נעמען צוריק אינגאנצן אהיים. און ער געט א אות, ישעיה געט א אות אז ס'גייט טאקע געשען, ער זאגט א די אינטערסאנטע אות, אז די יאר גייט מען עסן ספיח, ס'הייסט וואס איז געבליבן, מיט אנדערע ווערטער די לכאורה די מלך די ארמעי פון אשור האט חרוב געמאכט די פעלדער, מ'האט נישט געווען וואס צו עסן, ער זאגט אז די יאר וועט מען נאך עסן וואס איז געבליבן פון נעכטן, נעקסטע יאר וועט מען עסן סחיש, נאך עפעס וואס איז נאך געבליבן, די דריטע יאר וועט מען נאך קען שוין קענען געהעריג פלאנצן און איינפלאנצן און עסן פרים, און ויספה פליטת יהודה הנשארה שורש למטה, ועשה פרי למעלה וועט מאכן ס'וועט זיין שרשים און פירות, ס'איז א פסוק ידוע אבער דאס איז וואס ס'רעדט זיך אין די קאנטעקסט, און ס'זאל זיין ירושלים תצא שארית ופליטה מהר ציון, אין אנדערע ווערטער ירושלים גייט די אידן וואס זענען געבליבן געווען אין ירושלים גייט דער אייבערשטער ראטעווען קנאת השם צבקות תעשה, ס'הייסט די קנאה וואס די אייבערשטער איז מקנא אז דער שליח המלך אשור האט אזוי מבזה געווען, דאס גייט דיר העלפן. בקיצור, כה אמר השם אל מלך אשור, עס נישט קומען עס נישט אויך קיין פייל וועסטו נישט שיקן אין ירושלים עס נישט קומען מיט קיין מגן נישט גיסן אויף דארט קיין סוללות ס'הייסט א אזעלכע זאכן וואס מ'מאכט פאר א פאר א מצור פאר א סידזש ארום א שטאט עס צוריק פארן די זעלבע וועג וואס געפארן און ער זאגט אלעס גיי איך טון למעני למען דוד עבדי דאס איז אלץ די נבואה פון ישעיה אלס א תשובה צו די תפילה פון חזקיה וכך הוה אינמיטן די נאכט איז געקומען מלאך השם געגאנגען מחנה אשור הונדרעט פינף און אכציג טויזנט מענטשן האט ער געהרגעט דארט ס'הייסט וואס מ'מיינט ס'איז געווען א מגיפה אדער עפעס א פלוצלינגדיגע זאך אינדערפרי זענען די אידן אויפגעשטאנען זעהט ער אלע טויט. און אז סנחריב האט געדארפט אהיים פארן איז ער געפארן צוריק קיין נינוה דאס איז זיין הויפט שטאט און דארט אין נינוה עט סאם פוינט איז ער געווען משתחווה בבית נסרוך אלקיו ער בוקט זיך דארט ביי זיין געטשקע דארט און זיינע צוויי זין אדרמלך און שראצר האבן אים געהארגעט דאס הייסט מורד געווען אין אים און זיי זענען אנטלאפן ארץ אררט און זיין זון אסרחדון איז געווארן דער קעניג ס'הייסט אין אנדערע ווערטער איז נתקיים געווארן די גאנצע נבואה פון ישעיה ס'איז געקומען א מלאך אויך א שמועה פון פריער אבער דא בעיקר א מלאך האט געהארגעט א גרויסע חלק פון די מחנה אשור זיי זענען אלע אנטלאפן פון ירושלים און סנחריב אליינס האט שפעטער געהארגעט געווארן ביי זיך אינדערהיים דורך זיינע אייגענע קינדער.